היינטיגע פרק איז די לענגסטע פרק אדער די לענגסטע פרשה, ידוע אז נשא איז די לענגסטע פרשה אין די תורה, עס איז בעיקר וועגן די פרק. און קודם די סדר הענינים ווייזט אונז אז דא גייט מען צוריק צו די סדר הקמת המשכן וואס אונז האבן געלערנט הייבט זיך אן פון אינמיטן שמות, גייט אן ביז אינמיטן במדבר, און די לעצטע שלב בעצם גייט צוריק צו וועגס ווייל אונז האבן שוין געהאלטן בחודש השני, דא גייען אונז צוריק ביום הקמת המשכן וואס איז בחודש הראשון, איז דא לערנט מען זייער קלאר אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבער לפחות איז דא יא א סדר, דאס הייסט מען האט מתאר געווען די סדר און אלעס מסדר זיין אלע הלכות ארום די משכן, יעצט גייען אונז צוריק בעצם צו די ענדיגן די גאנצע מלאכת המשכן, די גאנצע סדר המחנות, שפעטער גייט מען זען ווי מען פארט, דאס איז מער ווייניגער די סדר, הגם מען קען טענה'ן אז דאס וואלט געדארפט שטיין פריער, מסתמא איז דא עפעס א סיבה, אפשר די שבטים, מען קען טראכטן אז דא גייט אלץ די שבטים ארום די משכן און דאס באלאנגט עפעס אזוי צו זיי, הגם למעשה עס איז געווען די צייט, באלאנגט נישט, אבער אין ספעיס כאילו ווי מען ארגענייזט דא די ספעיס ארום די משכן שטימט עס אפשר בעסער אין די סדר. און מען זעט טאקע אזוי שטייט די פסוק ויקריבו נשיאי ישראל הם נשיאי המטות הם העומדים על הפקודים ס'הייסט זיי זענען די נשיאים די נשיאים וואס מען לערנט מיינט ס'קען האבן א משמעות פון מיליטער זיי זענען די גענעראלן ס'קען האבן א משמעות פון אנדערע סארט הנהגה אבער זיכער הם העומדים על הפקודים אזוי ווי ס'שטייט יעצט איז דא צוויי זאכן אין די פרשה צוויי מתנות צוויי קרבנות וואס זיי האבן געברענגט אין די צייט און נאכדעם גייען אונז ווייטער צוריק צו די סדר וואס אונז פארשטייען אז מען גייט דא צוריק צו די מעשה און ס'שטייט נאכדעם וואס שטייט די אלע קרבנות פון די נשיאים שטייט א פסוק ובבוא משה אל אהל מועד וישמע את הקול וידבר אליו ס'הייסט כאילו דא ממש ענדיגט זיך די נקודה וואס מ'האט געלערנט אנהייב ונועדתי לך שמה דא גייט די אייבערשטער הערן דאס דא איז די סיום כמעט הגם ס'איז שוין געווען סוף ספר שמות אנהייב ויקרא איז געווען אזא סארט זאך ס'איז געשטאנען ס'איז געווען א ענן נאכדעם ויקרא אל משה דא איז עפעס אזוי נאכאמאל די זעלבע זאך און אפשר די המשך הפרשיות זענען כאילו וואס מ'האט געהערט דעמאלטס בהעלותך און ווייטער די פרשיות פון די חצוצרות וואס מ'גייט פארן די מסע המחנות אבער על כל פנים דאס ווייזט אונז אז ווייטער דאס אז דאס איז אזוי ווי די נקודה די לעצטע סיום ס'איז זייער אסאך מאל זייער אסאך חזרות אויף דעם וואס מ'האט געמאכט די משכן די חנוכת המשכן שטייט אפאר מאל אין די תורה און דא איז אפשר די לעצטע מאל ויבוא משה אל אהל מועד וישמע את הקול וידבר אליו דא איז זיך מתקיים געווארן ס'איז חל געווען די שכינה אין די משכן. יעצט צוויי זאכן האבן זיי געברענגט און איך טראכט אז דאס איז כנגד די צוויי זאכן וואס ס'שטייט דא די משכן וימשח אותו און די מזבח ס'זענען צוויי זאכן און כסדר זעט מען אז דא די משכן און די מזבח זענען צוויי דינים די מזבח איז בעיקר פאר עבודת הקרבנות די משכן דאס איז די מקום השכינה אבער אויך די משכן וואס אונז האבן געלערנט יעצט די משכן איז א זאך וואס די כהנים טראגן טראגן אויך די מזבח און מזבח איז בעיקר פאר קרבנות אבער די משכן דארף מען טראגן יעצט נביא און נשיאים האבן געברענגט צוויי מתנות די ערשטע מתנה איז געווען צו העלפן טראגן די משכן זיי האבן געברענגט עגלות און בקר וואס דאס גייען העלפן זיי האבן געהאלטן אז דאס גייט העלפן טראגן די משכן און דאס איז די מתנה לכבוד די משכן נאכדעם האבן זיי געברענגט קרבנות קרבנות איז א מתנה לכבוד די מזבח חנוכת המזבח פאר דעם דאס איז קען מען רופן חנוכת המשכן דאס קען מען רופן חנוכת המזבח. אזוי ווי די סדר פון די אלע זאכן דא, האט יעדע זאך געווען על פי השם, גארנישט טוט מען נישט אליינס, עס שטייט נישט קיין ציווי דא, איז מילא דא שטייט פארקערט, און מיר גייען זעהן אין ספר במדבר אסאך זאכן וואס גייען אין די סדר, אז קודם בעט מען, נאכדעם קומט די ציווי, דאס איז אינטערעסאנט, אין שמות ויקרא האבן אונז נישט געהאט קיין שום דוגמא אזוי, אלעס איז געווען, אפשר איין זאך די מקושש, מען האט נישט געוויסט, סארי די. מקלל ויניחוהו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו איז דארט אויך האט מען נישט געוויסט און די אייבערשטער האט געזאגט דא און מען דארף זען אז אפאר זאכן וואס די אידן האבן געבעטן קודם און די אייבערשטער האט כאילו מסכים געווען האט ער געזאגט אינטערסאנטע הערות מען דארף זען די נשיאים קומען ויקריבו לפני משה און כאילו איז דא א שאלה זאל מען עס אננעמען אזוי לערנט רש"י לפחות און זאגט די אייבערשטער יא קח מאתם מען זאל טאקע ווי ללווים איש כפי עבדות איז ווייטער באלאנגט דאס פאר די לווים דאס איז נאך א סיבה פארוואס ס'קומט דא ווייל די אלעס וואס שייך צו לווים שטייט אין ספר במדבר. און משה רבינו געבט נישט איווענלי נאר ער געבט פיר בקר פאר גרשון ווייל זיי האבן אסאך סארי וואס זיי האבן ווייניגער פיר עגלות און אויך שמונה בקר פיר עגלות פיר טיימס צוויי פאר מררי וואס זיי טראגן העווי העוויער זאכן קהת געבט ער גארנישט כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו איז עד כאן די קרבנות פון די עגלות נאכדעם איז דא די נשיאים. ווייטער ברענגען זיי חנוכת המזבח ביום המשח אותו עס שטייט נישט וואס גייט שוין פארשטיין וואס און וואס ווייטער די אייבערשטער זאגט פאר משה נשיא אחד ליום זיי זאלסט נישט מקריב זיין אלץ אויף איינמאל זאלסט מאכן א גאנצע פאראד צוועלף טעג יעדע איינס אויף אמאל דאס איז א ספעשל ציווי ווייל דו קענסט מיינען אז אלץ אויף איינמאל כבש פלאנץ עקסטער און לכאורה וועגן דעם נשיא אחד ליום קען מען טראכטן דער פסוק איז עס מתאר דאס וואס אונז האבן דא יעצט געהערט, אזוי ווי די נשיאים האבן נישט מקריב געווען אלע אויף איינמאל, די פסוק זאגט נישט, זיי האבן מקריב געווען און אזוי וכן עשו וכן עשו, נאר עס איז מקריב די גאנצע פירוט פארשטייט פונקטליך וואס יעדער איינער האט מקריב געווען יעדן טאג, שטייט צוועלף מאל כמעט מילה במילה, ס'דא אפשר איין חילוק פון איין צוויי ווערטער אמאל, און דאס איז צו ווייזן די הקרבה פון יעדע איינע פון זיי. און וואס האבן זיי געברענגט? דריי סארט זאכן האט יעדער איינער געברענגט, פיר סארט זאכן, אזוי ווייטער, אלע סארט קרבנות בעיסיקלי. קודם האבן זיי געברענגט כלים, א קערה, א מזרק, ביי ביידע זיי האבן געהאט א מנחה אינעווייניג, דאס איז א, עפעס די גאנצע זאך איז א מנחה און דאס איז אויך א מנחה. צווייטע זאך קטורת. דריטע זאך איז קרבנות, און וועלכע קרבנות? אלע דריי סארט קרבנות, א חטאת און א שלמים, יעדע איינס פון זיי אסאך בהמות, און סוף שטייט א סיכום ווי סאך בהמות א סך הכל און אלעס, דאס איז די קרבנות הנשיאים.